האט א קאמפאני, ער פארקויפט א געוויסע פראדוקט, יא? דער פראדוקט באשטייט פון, איך האב פארשטאנען פון די שואל ער וויל נישט מען זאל זיין צו ספעסיפיק, סאו אקעי.
יא, מאך עס א משל, איך מיין אויך, ס'בעסער ווען קאנפידענשיאליטי, זאג נישט קיין ספעסיפיקס, באט געט די. אקעי, ס'האט צו טון מיט דעזיינען א געוויסע סארט אין די וועלט פון מלבישים, יא? ס'האט א געוויסע סארט מלבוש וואס ער דעזיינט א געוויסע, זייער א ספעסיפיק אייטעם, ספעסיפיק אייטעם וואס ווערט דעזיינט זייער אויף א ספעסיפיק וועג. סאו די אונטערשטע שורה פון זיין שאלה איז אז ער איז זיין קלייענטעל איז זייער לימיטעד, יא ער האט נאר א געוויסע עס איז א געוויסע ניטש און א געוויסע פראצענט פון מענטשן וואס זענען אינטערעסירט אין דעם, לכאורה, יא סאו זיין שאלה איז ווי ער קען דא מאכן מער געלט. שאלה איז ווייל ער קען דאך נישט ארויף לייגן קיין צען טויזענט פראצענט מארקאפ, און נארמאל ווי ער פארשטייט אני כפרת דעם שואל אפשר מסתמא זאגן אנדערש אז די וועג ווי מען מאכט געלט איז דורכן פארקויפן וואליום, מען פארקויפט אסאך איז למעשה קען ער ווי ער זעהט עס קען ער נישט פארקויפן קיין סאך און במילא זיין פראפיט מארדזשין איז אויך נישט צו גרויס ווייל ער קען דאך נישט בעטן מי יודע וויפיל סאו וואס ער קען טוהן וויאזוי ער קען זיך אן עצה געבן מיט אזא מין מצב.

געטועכץ וואס כ'האב שוין געהאט מיט זיי א זאך וואס כ'האב זיי געהאלפן, סאו איך קען די קאמפאני און איך ווייס אביסל וואס ס'טוט זיך דארט, און ס'איז א, און כ'האב נאר זיי עפעס געפרעגט ווייל ס'איז א זאך וואס איך האלט אז אסאך אידן קענען ארויסנעמען אסאך אסאך וועליו פון דעם. אקעי. סאו לאמיר קודם צוטיילן די זאך. קודם איך מוז דיך קאמפלימענטן פאר דיין געדולד, דו זיצט דא און דו הערסט אזוי אויס ווי איך רעד און איך רעד, דו ביסט מסתמא געכאפט ביי די. ביי די צווייטע סעקונדע וואס דא גייט פאר. כ'קען דיר איין זאך זאגן פנחס, ווען דו וואלסט דיך געהערט רעדן וואלסטו אויך הנאה געהאט. אקעי. עניוועי, סאו, ביי די וועי דו הערסט אויס דיינע שמועסן אמאל? ניין. ס'איז טאקע אינטערעסאנט, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זיי לאוון צו הערן די אייגענע שמועסן, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען עס נישט הערן.
כ'האב קיינמאל נישט אריינגעטראכט דערין. איך זעה נישט קיין סיבה, כ'האב נישט געהאט קיין סיבה עס צו גיין אויסהערן. איך וואלט דיך שטארק רעקאמענדעד זאלסט אנהייבן צו הערן דיינע שמועסן יא. איך איך פלעג אמאל הערן מיינע שמועסן און ס'איז ממש כ'פלעג עס אויסלעשן נאך פאר כ'האב אנגעהויבן צו רעדן. כ'האב נישט געקענט צו כ'האב נישט געקענט עס הערן באט כ'האב שפעטער יא רוב מענטשן זענען אזוי באט אויב דו געוואוינסט דיך צו צו עס צו קען זיין איך זאג דיר איך הער היינט אויס שמועסן פון פֿיר פֿינף זעקס יאר צוריק און איך טראכט אריין, וואו, דער זאגט גוט. און אינמיטן טראכט איך, אה, איך בין דאך עס. און איך האב שוין פארגעסן וואס איך האב דעמאלטס געזאגט אפילו. עניוועי, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך. איך וואלט דיך רעקאמענדעד, ווי עלטער דו ווערסט, אלץ מער זאלסטו הערן די שמועסן פון די יונגערע יארן. סאו, וואטעווער. איך מיין עס וועט דיך אסאך אינספייערן. אקעי, איך הער. עניוועי, סאו לאמיר צוריקגיין צו אונזער שואל. סאו, די די אנגענומענע וועג פון מענטשן פון ביזנעסעס, איך רעד בעיקר אין די ריטעיל אינדוסטרי, איז די זאך פון מען קויפט א זאך פאר אזוי און אזויפיל געלט, אזוי און אזויפיל קאסט מיך עס צו מאכן, צו מארקעטן, צו פעיראל, רענט, וכו' וכו', כ'לייג ארויף אזא און אזא מארקאפ, און דאס איז מיין פראפיט, און כ'פארקויף עס. דאס איז די אנגענומענע וועג. און דאס קען זיין זייער א פיינע וועג. די זאך איז נאר אבער אז א מענטש דארף ריעלייזן, א קאמפאני דארף ריעלייזן אין וועלכע אינדוסטרי ביסטו. צו דו ביסט אין א אינדוסטרי פון ריטעיל, אדער דו ביסט אין א אינדוסטרי מער פון ארט. אקעי? ארט, למשל ארט. פונקט ווי דו פארשטייסט אז ווען א ארטיסט, איך זאג דו פארשטייסט ווייל איך האף אז מענטשן פארשטייען עס, ווען א ארטיסט איינער א מעלער גייט מאלן, איך האב געזען שוין מעלערס וואס מאלן א פיקטשער, עס קומט צוריק צו די זעלבע שמועס פון פריער צו דו קענסט הערן דיינע אייגענע שמועסן פאר דעם ארטיסט איז צו ער קען קוקן אויף זיינע אייגענע ארט.
הונדערט פראצענט, און ער קוקט עס אן און ער זאגט אקעי כ'האב דא א פיס אוו ארט, קעי מאך א משל, ער האט געמאלן
חפץ חיים.
חפץ חיים. דאס איז די ריכטיגע פיקטשער. ער געמאלט א חפץ חיים. און ער קוקט עס אן. אין זיין אויג זעט עס. ביג דיעל. איך האב געמאלט א חפץ חיים. ס'איז דא מענטשן וואס ביי זיי איז עס wow! וואט א פיס אוו ארט! און דער ארטיסט זעהט וויאזוי מענטשן ווערן נתפעל און ער טראכט אקעי, יו נאו וואט? איך דארף דאך אויף פסח צו מאכן. סאו גיי איך פארקויפן מיין ארט. ווי גיי איך עס פארקויפן פאר די מענטש וואס ווערט נתפעל? וויפיל גיי איך טשארזשן פאר עס? אקעי, הייבט אויף א טעלעפאן, ער קאלט זיך זיינע צוויי דריי ארטיסט פרענדס, זאג מיר וויפיל האסטו געטשארדזשט פאר דיינס? וויפיל האסטו געטשארדזשט? אקעי טויזנט דאלער. אה, ער האט שוין געסטרעטשט עלעווען פיפטי. אםמ, איך האב דאך נישט אזוי שיין ווי יענעם, סאו איך קען נישט גיין אונטער העכער נײַן הונדערט דאלער. אקעי נײַן הונדערט דאלער יענער באקומט עס. איז דאס טאקע די פרייז?
לכאורה.
איינער האט באצאלט דערפאר.
איינער האט באצאלט נײַן הונדערט ווייל דו האסט דאס געבעטן, אבער דאס מיינט נישט אז ער וואלט נישט באצאלט קיין צוויי טויזנט ווען דו בעטסט עס. כ'ווייס נישט. כ'ווייס נישט. ווייסט מען זאגט דאך די סעיאינג אז אז רוב ארטיסטס דערלעבן נישט די צו זעהן זייערע ארט וואס ווערט פארקויפט פאר שווערע שווערע געלטער. וועגן דעם ווייל ער איז אליין אינוואלווד. און ס'איז נישט גוט ער זאל אליין ווערן אינוואלווד ווייל ער שאצט עס אסאך מאל אונטער. די וועליו פון זיין ארט. סאו אין אזא פאל ס'האט גארנישט צו טון מיט פראפיט מארדזשין, ס'האט גארנישט צו טון מיט א מארקאפ, ס'האט צו טון מיט סופליי ענד דימענד, די מציאות הדברים איז אז די ארט קויפט מען נישט ווייל איינער דארף ארט, ווען איינער קויפט עס קויפט ער עס ווייל ער דארף דיין ארט. וואס דו, דיין מצב רוח וואס דו ביסט געווען בשעת דו האסט דאס געמאלן. נו, אקעי. און די וועג וויאזוי דו האסט עס ארויסגעברענגט אויף א פיס אוו.
ער זוכט דאס. ער זוכט דווקא דאס. און וויפיל איז דא פון דעם? איינס.
יא.
אקעי, ס'איז נאר דא איינס.
ער קען נישט מאלן נאכאיינס?
ער קען מאלן נאך איינס אבער ס'איז זייער שווער צו זאגן אז ס'גייט אויסקומען די זעלבע עקזעקט ווי דער. אזוי ווי וויין, יא? ס'איז א אנדערע סיזען, די ס'האט א אנדערע צייט גערעגנט, ס'האט א אנדערע צייט געווען די די אפגעשניטן די טרויבן, ס'איז א אנדערע מינע מצב פון די פון די פון די פרענטש באטלס אין וואס ס'איז געליגן, ס'האט זיך ווייניגער געווייקט, ס'איז נישט דא קיין סוף פון עס. אקעי. סאו סאו. ס'איז נישט מעגליך צו זאגן, דו קענסט עס נישט אפראוטשן ווי א נארמאלע ביזנעס, און אויב דו גייסט עס אפראוטשן ווי א נארמאלע ביזנעס גייסטו זיין מורא'דיג געלימיטעד מיט דיין סוקסעס. די זעלבע זאך ווען דו קוקסט אין פעשן, יא, דו קענסט האבן צוויי אפראוטשעס אין פעשן, דו קענסט האבן די אפראוטש פון גיי אין טשיינא, מאך א פעטערען וויאזוי מען זאל דיזיינען א רעקל, שיקסט עס אויף טשיינא, מען פראדוסט דיך הונדערט פופציג טויזענט פיסעס, מען שיקט עס אויף ניו יארק, מען פארקויפט עס, און דאס איז די פרייז בעיסד אויף וויפיל ס'האט דיך געקאסט אלעס, און די גייסט אריין אין קאמערשל, פיין דאס איז איין אפראוטש, אבער שטעל דיך פאר אז די קומסט מיט א אפראוטש אז די האסט אויסגעטראפן עפעס א מורא'דיגע טאטש וואס די האסט, ווען די כאפסט אן א שטיקל סחורה, די די שניידסט עס אויף א געוויסע וועג, די ליין מיט די דיזיין מאכסטו אויף א געוויסע וועג, ס'איז אזווי א א א א פערסאנעל טעילאר, א אייגענע שניידער, אקעי, וויפיל קען א אייגענע שניידער, איך מיין פרויען ווייסן דאס מער, מען שנייד, מען נייט זיך אויף אסאך מאל א מחותנת'טע קלייד מיט איך ווייס וואס, סאו מען האט א אייגענע שניידער, די פרייז פון די שניידער, אויב זי ווייסט נישט וויאזוי צו טשארדזשן וועט זי בעטן גיב מיך אזויפיל און אזויפיל געלט א שעה, באט אויב זי ווייסט איר ארט וואס זי ברענגט צום טיש, ס'איז נישטא קיין קאמפעטישן אויף דעם, זי האט א געוויסע טאטש, זי האט א געוויסע יוניקנעס וואס איז נישט דא אין א צווייטן, וואס וואס זי לעבט, מען קען זען דאס איז אויך א סימן פון א ארטיסט, זי לעבט די ארט, זי לעבט די סחורה, זי לעבט, wow שמעק עס, איך בין געווען אמאל ביי ביי א קאמפאני, זיי האבן מיך געוויזן די זאכן וואס זיי מאכן, און און איך בין געשטאנען דארטן און געקוקט, מיין קאפ גייט גראד אויף נאמבערס, ער הערט נישט אויף צו רעדן צו מיך איך זאל שמעקן די זאכן. שמעק עס, דו מוזט עס שמעקן. קוק, די חילוק פון די שמעק פון דעיע מיט דעיע איז, און איך קוק אים אן, רבונו של עולם, וואס ווילסטו? ס'איז א פיס פון פעשן, אקעי? אבער ס'איז דא מענטשן פון אלל אווער די קאנטרי וואס קומען צו אים קויפן.
זיי שמעקן?
איך ווייס נישט זיכער צו זיי שמעקן, אדער ווייל זיי ווערן עקסייטעד צו זען וויאזוי ער שמעקט, אדער ווייל זיין חבר וואס קען שמעקן האט אים געזאגט דארטן מוזטו גיין ווייל ס'שמעקט. ס'איז עכט נישט קיין חילוק וואס ס'איז.
ס'קען זיין ס'איז פלעין סטעטוס. איך וויל קענען זאגן פאר מיינע חברים שבת צופרי ביי די ביי די חתן בראשית קידוש ווען אלע מיינע חברים גייען רעדן אז זיי האבן געקויפט זייערע הויזענעס ביי די און די פלאץ, וויל איך זיי אויך קענען זאגן, אה, איך אויך! און ווען איינער גייט זאגן, ווייסט וואס כ'האב געצאלט פאר עס? כ'האב געצאלט פאר עס טויזנט דאלער פאר די הויזן, וועל איך אים קענען זאגן, טויזנט דאלער? מיינסט ס'האט געקאסט דריי טויזנט, נאך א דיסקאונט פון פופציג פראצענט האב איך געצאלט נאר פופצן הונדערט דאלער. סאו איך דריי מיך דא, דו קוקסט מיך אזוי אן עסנדיג דעם טשולנט, איך דריי מיך מיט א דריי טויזנט דאלערדיגע הויזן אויף מיך. פארשטייסט? און אסאך מאל. איך קען, איך זאג עס עניוועי, מיין הויזן האט געקאסט זעכציג דאלער מיין איך, צו פינף און זעכציג, נאך א דיסקאונט.

אז אויב גייט ער זיין, לאמיר עס אנרופן קאמפעטיטיוו, אדער עפארדעבל, אדער ביליג, וויאזוי דו ווילסט עס אנרופן, דעמאלטס גייט ער קענען פארקויפן מער, און אנישט וועט ער נישט קענען פארקויפן, און ער כאפט נישט. נישט דאס איז די ווארט. נישט נאר נישט דאס איז די ווארט, נאר די וועליו פון זיין ארט גייט אזוי שטארק ארויפגיין אויב ס'קאסט מער. און נאך פארמעגליכע מענטשן גייען עס וועלן האבן ווייל זיי ווילן קענען זאגן פאר זייערע פרענדס, זעסט יענע שטיקל אויף די וואנט? געס! געס וויפיל כ'האב געצאלט פאר עס! ניין! ניין! ניין! קיפ געסינג! ניין! ניין! אה! קלאוס! ניין! טו בי עקזעקט פינף טויזנט זעקס הונדערט און פופציג דאלער! אקעי? און אויב איז ער נאך א גרעסערע עושר, אונטער פינף הונדערט טויזנט דאלער, וועט ער זיך שעמען עס צו זאגן פאר זיינע פרענדס. סאו דו ברענגסט אים א די אין כרעדיט פארשטייט זיך אז ס'דארף ס'דארף זיין קוואליטי ס'דארף זיין גוט ס'דארף זיין באט וואטעווער מיין פוינט איז אז אינקלוד דיך נישט אין ריטעיל ביזנעס ווען דו ביסט בכלל נישט אין ריטעיל ביזנעס ביסט מער אין ארט.

איז דא סעניקל. אבער למעשה וואס וואס ביסטו מייעץ? וואס איך בין אים מייעץ איז אז ער זאל משקיע זיין וויפיל ער קען משקיע זיין אין צוויי עריעס. נאמבער וואן אין סעלף קאנפידענס. אז ער זאל זיך קענען גוט און ער זאל פארשטיין די וועליו פון אים. און ער זאל וויסן יא דו ברענגסט עפעס צום טיש וואס די וועלט דארף. ווען איך זאג די וועלט מיין איך נישט צו זאגן אז יעדער זארעכ'ל פון גאס דארף עס. איך מיין צו זאגן, ס'איז דא א מארקעט, וואס די מארקעט דארף דווקא דיך און דיין זאך וואס דו האסט צו פארקויפן, קוק דיך נישט אראפ, זאלסטו וויסן זאלסט אינוועסטן אין דעם אסאך, און נאמבער טו, זאלסטו וויסן אז דו דארפסט אינוועסטן אין ברענדינג, און ברענדינג מיינט נעים רעקאגנישן, דו דארפסט ווערן א ברענד וואס איז א היי קוואליטי ברענד וואס מענטשן זאלן שטאלצירן נאר מיט דעם אז איך האב א זאך מיט דיין ברענד. דאס איז וואס דו דארפסט ארייננעמען גוט אין קאפ, און ווי דו קענסט גיין און שטיין און אינקלודן אין דיינע סחורה ברענדינג, זאלסטו זען צו טון.
ס'איז נישט מאכן צען טויזנט שטיק אויף א מאל און זען צו קאטן די קאסט כדי איך זאל קענען בעטן דערפאר וואס ביליגער און איך זאל עס אדווערטייזן אויפן זעלבן פלייער אדער אויפן זעלבן סעקשאן קאלום וואסער ווי די אנדערע, דער געווענטליכער סטאר וואס פארקויפט געווענטליכע הויזן עס עדווערטייזט זיך, נאר דאס איז א ממש א זאך פון א בריאה פאר זיך, א בריאה פאר זיך, ס'איז דא א געוויסע א א ני ווי זאל מען עס רופן א בוטיק קייט אויף וואס די ווארט פאר דעם. ס'איז דא א א א א ברענד, ס'איז דא א א פראדוקט, וואס איז די פראדוקט? די פראדוקט איז נישט די הויזן, די פראדוקט איז דער נאמען. אקעי.
כ'זאג, כ'ווייס אז דא הערן מענער מיט פרויען די די שמועסן, פרויען מיין איך וועלן עס פארשטיין שנעלער. ווי מענער. די יוניקנעס אבער פון די מענטש וואס ער פרעגט דאס איז, עגעין, איך ווייס אביסל מער אינפארמעישן, אז ס'איז א מאן וואס האט א געוויסע אייטעם אין פעשן. סאו דאס איז מער יוניק. און ס'איז דא גענוג א דימענד פאר עס. דאס איז וואס איך וויל דיר ארויסברענגען.
איך מיין איך פארשטיי. כ'האב מיר געקויפט פונקט די וואך א טיש בעקעטשע.

איך ווייס אז דו האסט נישט ליב צו פאטשקענען קיין געלט, אבער לאמיר זאגן אז וועליו שטייט ביי דיך מורא'דיג א הויכע פלאץ, און געלט שטייט א קלענערע פלאץ ווי וועליו, אקעי? איך זאג עס דיר ווייל צו דיר רעד איך, אבער טראכט אריין פון א מענטש'ס פוינט אוו וויו. שטעל דיך פאר דו מאכסט אויך א אפוינטמענט פאר דו גייסט, און קיין איינער קען נישט אריינקומען אין די סטאר יענע צייט ווייל יעצט איז פנחס גלויבער אין די קלאודינג סטאר. וואלט עס געהאט א גרעסערע וועליו?
כ'וויל דיר ענטפערן דעם אמת חיים. נישט ביי דיר. נישט אן יא. יא. יא. כ'רעד יעצט למשל ביי דיר איז וועליו א שטארקע זאך נישט געלט. יא. וואלט עס געהאט א שטארקערע וועליו? הונדערט פראצענט.
אקעי וואלסט געצאלט מער פאר עס יא? סאו לאמיר זאגן אז די אפוינטמענט איז פאר א שעה און מ'האט אנגעטרייט אויף דיך זיבן בעקעטשעס פאר מ'האט דאס געטראפן. אויף יעדע בעקעטשע האט ער דיר געמיינט אקעי קוק אן. כ'האב טאקע ליב די לענג פון דעם ס'איז פונקט גוט. די לענג פון די ערמל איז אויך גאנץ גוט. ביי די קראגן, כ'ווייס אז דו פילסט עס נישט, באט איך זעה אויף די לינקע זייט שטעקט זיך עס א טראפ מער ארויס ווי אויף די רעכטע זייט, איך וואלט גענומען א אנדערע וואס דארטן זעה איך ס'איז ממש פיט, אקעי? לאמיר לאמיר גיין טרייען א אנדערע, און אזוי וואלסטו צוגעקומען צו דיין זיבעטע בעקעטשע וואס מיט דעם וואלסטו געבליבן, וואלט עס געהאט נאך א גרעסערע וועליו?
זיכער.
אקעי, יעצט שטעל דיך פאר אז ער זאגט דיר אויכעט אז די סחורה איז יעצט נעכטן ביינאכט פערטל נאך זעקס אנגעקומען צו די פארט פון איטעלי, און מען האט עס א גאנצע נאכט געארבעט דאס אהערצושטעלן, קוק ס'האט נאך אפילו די שמעק, שמעק עס, און דו שמעקסט ארידזשינעל סחורה, אקעי, און ער מאכט דיך אויך, ער זאגט דיך, כאפ עס אן, ווייסט, רייב דיינע פינגערס, פילסט די גליטשעס, ס'גליטשט זיך די סחורה, וואלט דאס געהאט נאך מער וועליו? יא, און ווען ער זאגט נאך אז די סחורה קומט פון לאפאטשאטא, און מיט אזא ארידזשינעל איטאליענע עקסענט, אקעי.

וואס האט עס צו טון? האלא, יא ר' חיים, וויפיל זאל זיין מיין מארק אפ? כ'האב געצאלט יא נארמאל סטארס בעטן דרייסיג פראצענט מער, האלא דו ביסט נישט נארמאל סטארס, דו האסט געמאכט א ארט, דו האסט דא גענומען א מענטש דורך, האסט אים גענומען אין א עקספיריענס, האסט אים געברענגט א, האסט אים אריינגעברענגט אין א וועלט, האסט אים געגעבן א גוטע הרגשה, האסט אים געוויזן מען נעמט קעיר פון אים, האסט אים געוויזן, פארשטייסטו, ס'איז נישט אבאוט די מארק אפ. דאס וואס איך ברענג ארויס אז א ביזנעס האט א אפשען, דו ווילסט זיין א קאמערשל ביזנעס פון מען רוקט סחורה, אקעי, קומט אריין די טיר מען גייט ארויס די אנדערע טיר, און ווי שנעלער דו קענסט מאכן די אסעמבלי ליין זאל פארן אלץ מער עפישענט ביסטו, אדער ווילסטו נעמען ענדערש ווייניגער מענטשן און אים אראפברענגען מורא'דיגע מורא'דיגע וועליו, געבן דיין טאטש, דיין ארט,

דו גיבסט די שאלה נישט ריכטיג. ער דארף נעמען אפאר סטעפס צוריק, זיך רוקן צו א צווייטע פלאץ און פרעגן אנדערע שאלות. ער דארף טוישן דעם פראדוקט. די פראדוקט איז נישט abc בעקיטשע. די פראדוקט איז יענקל, משה, גמליאל.

שאלות צו חיים עקשטיין קען מען שיקן אויף טעקסט עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער אויף אימעיל עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קיי עס טי אי איי ען דאט קאם. גרויסן שקויעך חיים! מיי פלעזשער, זאלסטו האבן א זיס לעכטיג יאר און א גוטע ווינטער.
אמן וכן למר, במידות כפלי כפליים.
אמן.